אוי רייצעך מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת ראש השנה דף כג עמוד ב' לאמיר נעמען די לעצטע שורה דף כג עמוד א' ומאין היו משיאין משואות. די משנה האט אונז געזאגט, נאכדעם וואס די עדים זענען געווען אין בית דין, בית דין האט זיי אויסגעפרעגט, האט בית דין מקדש געווען דעם חודש, יעצט די פראבלעם איז, וויאזוי גייט יעדער איינער וויסן אז די פריערדיגע חודש איז געווען א חודש חסר? וויאזוי גייט מען מודיע זיין פארן עולם? די עצה איז געווען משיאין משואות. מ'איז ארויפגעגאנגען אויבן אויפן בארג, מ'האט געמאכט א גרויסן פייער, די נעקסטע בארג האט עס נאכגעמאכט, די נעקסטע בארג האט עס נאכגעמאכט, ביז יעדער איינער האט געזען, אה, בית דין האט מקדש געווען דעם חודש, און דאס איז געווען דעם סימן.

איז אויף דעם פרעגט די גמרא, מאי בית בלתין? וואו איז דער פלאץ בית בלתין? די אנדערע פיר, דאס ווייס איך, ס'הייסט נאך די זעלבע זאך היינטיגע צייטן, איז דאס האב איך נישט קיין שאלה דאס ווייס איך וואו ס'איז, נאר מאי בית בלתין? וואו איז די פלאץ בית בלתין? אמר רב, אויף דעם זאגט רב, זו בירם, אז יעצט אין אונזערע צייטן הייסט עס בירם, דאס איז ערגעץ אויפן סוף פון ארץ ישראל, דארטן איז געווען די לעצטע פלאץ וואס מ'האט געמאכט א פייער. פרעגט די גמרא מאי גולה, וואו איז דאס אין גולה? דאס הייסט דו זאגסט מיר אז די גאנץ גולה האט געוואוסט און ס'האט אויסגעזען די גאנצע פלאץ איז אויף פייער, מאי גולה? אמר רב יוסף זו פומבדיתא, דאס איז די שטאט פומבדיתא וואס מען זעט דא שיף אקעגן ארץ ישראל. די מפרשים זאגן, די צייטן פון די משנה קיינער האט נישט געוואוינט אין פומבדיתא, די עולם האט געוואוינט אין נהרדעא. נאר וואס וואס ער מיינט צו זאגן רב יוסף איז, אז א גרויסע פלאץ כאילו היינט קוק אן פומבדיתא, טויזנט אידן וואוינען דארטן, ישיבות, ס'טוט זיך, אויף דעם זאגט ער זאלסטו וויסן, די גאנץ גולה האט געוואוסט פון די פייערס וואס מ'האט געמאכט אין ארץ ישראל, פון דארטן האט יעדער איינער געוואוסט אז ס'איז געווארן דער נייער חודש. איז פרעגט די גמרא מאי כמדורת האש, האסט מיר געזאגט אז צום סוף האט עס אויסגעזען כאילו איז דא א גרויסע פייער וואס ברענט, זאגט ער אזוי, תנא, כל אחד ואחד נוטל אבוקה בידו, ועולה לראש גגו, וואס איז געשען איז, נאכדעם וואס מ'האט געזען די פייער פון ארץ ישראל, האט יעדער עס נאכגעמאכט, יעדער איז ארויפגעגאנגען אויפן דאך ביי זיך, געמאכט א פייער דארטן, דער שכן האט עס נאכגעמאכט, דער נעקסטער פלאץ האט נאכגעמאכט, איז ווען דער מענטש איז געשטאנען אין ארץ ישראל האט ער אראפגעקוקט, האט עס אויסגעזען כאילו גאנץ גולה איז אויף פייער, איז דאס וואס ער מיינט צו זאגן אז עס זעט אויס כמדורת האש. לייגט די גמרא צו, תני רבי שמעון אלעזר אומר, אף חרים וכייר וגדר וחברותיה, זאלסטו וויסן, ס'איז נישט נאר די פינף פלעצער וואס איז געשטאנען אין די משנה, ס'איז נאך דא אנדערע פלעצער אויך, וואס מ'איז ארויף געגאנגען אויבן אויפן בארג און מ'האט געמאכט א פייער דארטן. איז זאגט די גמרא איכא דאמרי ביני וביני הוו קיימי, ס'דא אזעלכע וואס זאגן אז ער לייגט טאקע צו אנדערע פלעצער, אבער דאס איז געווען אויפן צווישן די וואס שטייט אין די משנה, דאס הייסט די משנה זאגט אונז פינף פלעצער, און דאס איז געווען בערג וואס איז געווען צווישן די פינף פלעצער, עס איז נישט וויכטיג צו רעדן פון דעם, ווייל מ'האט נאר אויסגעציילט די פינף עיקר. אבער איכא דאמרי להך גיסא דארץ ישראל הוו קיימי. ס'דא אנדערע וואס זאגן ניין, די וואס שטייט אין אונזער משנה איז נאר איין זייט פון ארץ ישראל. זאלסטו וויסן אויפן אנדערע זייט דארט האט מען אויך געמאכט א פייער. דאס הייסט ס'איז געווען די פינף וואס שטייט אין אונזער משנה, דאס איז געווען איין זייט ארץ ישראל, שפעטער די אנדערע זייט האט מען אויך געמאכט פייערס כדי מ'זאל עס גוט דערקענען פון בבל אז מ'האט מקדש געווען דעם חודש. איז מר חשיב איז איכא דאמרי להך גיסא דארץ ישראל הוו קיימי ומר חשיב דהאי גיסא ומר חשיב דהאי גיסא איינער ציילט אויף די בארג די משנה זאגט די איין זייט פון ארץ ישראל ומר חשיב דהאי גיסא די אנדערע זייט פון ארץ ישראל אמר רבי יוחנן זאגט רבי יוחנן בין כל אחת ואחת שמונה פרסאות זאלסטו וויסן די וויפיל שטייט אין די משנה די פינף פלעצער צווישן יעדן פלאץ מיט פלאץ איז דא שמונה פרסאות וואס לפי שיטת רבי חיים נאה דאס בערך דרײַסיק קילאמעטערס, לפי די חזון איש דאס בערך אַכט און דרײַסיק קילאמעטערס, דאס הייסט ער זאגט די דיסטענס צו גיין פון איין בארג צום צווייטן איז שמונה פרסאות, זאגט די גמרא לאמיר מאכן דעם חשבון, כמה הוו להו, וויפיל קומט אויס אין טאטאל, איך האב פינף פלעצער, איך דארף גיין פון איינס ביז צוויי, פון צוויי ביז דריי, דריי ביז פיר, פיר ביז פינף, דאס הייסט פיר מאל אינצווישן, וויפיל פלאץ האב איך, ווי לאנג דויערט עס צו גיין, תלתין ותרתין, צוויי און דרײַסיק פרסה. אויף דעם פרעג איך דיך איין מינוט, והא האידנא טובא הוו? אז דו וועסט גיין היינט, וועסט אויסרעכענען ווי לאנג גייט פון איין פלאץ צום צווייטן, וועסטו זען ס'איז מער ווי אכט פרסאות, לכאו' וואס איז פשט? ס'שטימט דאך נישט וואס דו זאגסט. אמר אביי זאגט אביי ביסט גערעכט, נאר וואס? אסתתומי. אסתתומי אסתתום להו דרכי, די פלעצער האבן זיך צוגעמאכט, דאס הייסט אז דו קוקסט היינט זוכסט דעם וועג, וועסטו גארנישט טרעפן דארטן, שוין מער נישט דא דעם וועג, דכתיב אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, לכן הנני שך את דרכך בסירים, דער אייבערשטער זאגט כ'וועל צומאכן און כ'וועל אוועקנעמען די וועגן בסירים מיט קוצים. ר' נחמן בר יצחק אמר ר' נחמן בר יצחק זאגט מהכא פון א צווייטן פסוק, דכתיב אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק נתיבותי עוה. אז די וועגן וואס דו האסט געהאט עוה דאס איז געווארן דעסטרויד, זעה איך דארט אין הכי נמי אז ס'איז טאקע געווען וועגן, און דעמאלס איז טאקע געווען א לייכטערע וועג אנצוקומען, ס'איז געווען קערצער, וועסט זוכן היינט, וועסטו מער נישט טרעפן דעם וועג. זאגט די משנה ווייטער, חצר גדולה היתה בירושלים, זאלסטו וויסן, ירושלים איז געווען א גרויסע חצר, דאס הייסט דער עד איז יעצט געקומען, ער גייט זאגן עדות, וואו גייט ער? דא א גרויסע חצר אין ירושלים, ובית יעזק היתה נקראת, וואס ווערט אנגערופן בית יעזק, ולשם כל העדים מתכנסין, דארט האט מען צוזאם גענומען אלע עדים, ובית דין בודקין אותם שם, וואס בית דין האט געטון איז, דארט האט מען זיי אויסגעפרעגט. און חוץ דעם וסעודות גדולות עושים להם בשביל שיהיו רגילים לבוא, מען האט אויך געמאכט גרויסע סעודות פאר זיי כדי זיי זאלן וועלן קומען, סאו דאס הייסט זיי ווייסן מען באקומט א גוטע סעודה, אה, ס'לוינט זיך, לאמיר ארויפגיין צו ארץ ישראל, לאמיר גיין צו ירושלים, לאמיר גיין זאגן עדות. און זאגט די משנה בראשונה לא היו זזים משם כל היום, אין אנהייב, די וואס זענען געקומען חוץ לתחום, אזוי ווי שוין פריער דערמאנט, צו גיין זאגן עדות מעג איך מחלל שבת זיין, איז אבער וואס מען האט מתקן געווען איז, לא היו זזים משם, דו מעגסט זיך נישט ריקן. און ווען דו גייסט ארויס חוץ לתחום, מעגסטו נישט שפעטער ארויסגיין, דו ביסט שטעקן אין דיין ד' אמות. אין א פלאץ וואס איז מגודר, אין א פלאץ וואס האט א גדר, א חצר, דארטן קענסטו בלייבן, אבער שפעטער ארויסגיין פון דארטן דאס מעגסטו נישט. אבער התקין רבן גמליאל הזקן. שיהו מהלכין אלפיים אמה לכל רוח, זאלסטו וויסן דו מעגסט יא גיין, מעגסט גיין אלפיים אמה לכל רוח, ולא אלו בלבד, נישט נאר דער עד וואס איז געקומען דא ווייל ער דארף טאקע קומען און ער האט געזאגט עדות, אלא אף חכמה הבאה לילד, איינער וואס גייט העלפן א צווייטן האבן א בעיבי, והבא להציל מן הדליקה, אז דו קומסט העלפן, דו קומסט ראטעווען מן הדליקה, ומן הגייס, פון א מיליטער, ומן הנהר, ומן המפולת. הרי אלו כאנשי העיר, באקומען זיי א דין אזוי ווי זיי זענען פון מאנשי העיר, זיי באלאנגען צו יענעם שטאט, ויש להם אלפיים לכל רוח, וואס זיי באקומען איז אלפיים לכל רוח, דאס הייסט, דו האסט די גאנצע שטאט, און פון די שטאט און ווייטער האסטו דארט נאכאמאל אלפיים אמה ווי דו קענסט דיך דרייען, און דאס איז געווען א שפעציעלע תקנה פאר זיי, פארוואס? ווייל איך וועל דיר זאגן, איין מינוט, דו קומסט זאגן עדות, פארדעם מעגסטו מחלל שבת זיין. אבער שפעטער ווייטער גיין מעגסטו נישט, איך בלייב שטעקן אין איין פלאץ, און די מענטשן זאגן אה, לאז מיך אפ, איך האב נישט קיין נערוון פאר עדות, איך וויל נישט ארויף גיין, פארדעם האט מען געמאכט א שפעציעלע תקנה, געזונטהייט, דו זאלסט עולה רגל, נישט עולה, זאלסט ארויף קומען, מען זאל זאגן דיין עדות, און שפעטער וועט מען דיך לאזן גיין אלפיים לכל רוח. פרעגט די גמרא א שאלה, איבעיא להו, בית יעזק תנן, או בית יזק תנן, וואס איז געווען די עכטע נאמען פון דעם פלאץ? איז עס געווען בית יעזק אדער בית יזק? און ער זאגט אזוי, בית יעזק תנן, לישנא מעליא הוא, ס'קומט פון א געשמאקע פלאץ, ס'הייסט ס'איז א גוטע לשון, וואס מיינט צו זאגן יענע פלאץ איז געווען א געשמאקע פלאץ. דכתיב אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק ויעזקהו ויסקלהו, מ'רעדט פון א כרם דארטן, מ'האט עס ארומגערינגלט מיט א וואנט, מ'האט ארויסגענומען די שטיינער דארטן, דאס הייסט ויעזקהו פון א קומט פון א פאזיטיוו לשון. דאס איז איין שאלה. אדער או דילמא אפשר ניין, בית יזק תנן, די נאמען פונעם פלאץ איז בית יזק, און לישנא דצערא הוא, ס'איז א לשון פון צער, פשט איז קיינער וויל נישט זיין אין אזא סארט פלאץ, דכתיב אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, והוא אסור באזיקים, ער איז געווען צוגעבינדן מיט קייטלעך. די שאלה איז די בית יעזק, די נאמען, קומט עס ווייל ס'איז געווען א געשמאקע פלאץ? אדער נייער פארקערט ס'איז געווען א שלעכטן פלאץ קיינער האט זיך נישט געוואלט דרייען דארטן און פארדעם האט עס באקומען דעם נאמען. אמר אביי זאגט אביי איך העל דיר פשוט ענטפערן. דו פרעגסט איז עס גוטע פלאץ אוודאי געווען א גוטע פלאץ. תא שמע, קוק וואס שטייט אין די משנה, סעודות גדולות היו עושים להם שם, מען האט געמאכט דארטן געשמאקע גרויסע סעודות. אויב אזוי אוודאי ס'איז געווען א געשמאקע פלאץ ס'איז געווען צו עסן דארטן, איז אוודאי ס'געווען א גוטע פלאץ, פארוואס איז געווען טאקע סעודות, כדי שיהו רגילין לבוא, מ'האט דאך געוואלט מענטשן זאלן קומען, און מיט דעם וואס ס'איז געווען געשמאקע סעודות זענען מענטשן טאקע געקומען, זעסט דאך ס'איז א געשמאקע פלאץ. אויף דעם זאגט די גמרא, דאס איז נישט קיין ראיה, דילמא תרתי הוו עבדי בהו, קען זיין אין אמת ס'איז נישט געווען א געשמאקע פלאץ צו זיין דארטן, נאר מה למעשה מען האט אויך געגעבן צו עסן, די עסן איז געווען טאקע גוט, אבער צו זיין דארטן דאס איז נישט קיין פלאץ וואס מענטשן האבן געוואלט זיין, איז פאר דעם צו ברענגען א ראיה פון דעם אליינס וואס איז געשטאנען אויב מען האט געגעבן גרויסע סעודות, דאס אליינס וואלט נאכנישט געווען קיין ראיה. זאגט די הייליגע משנה, כיצד בודקין את העדים, די עדים קומען קיין ירושלים, זיי האבן געזען די לבנה, זיי קומען זיך און גרייטן זיך מ'גייט זאגן עדות, איז די שאלה וואס די משנה פרעגט איז, כיצד בודקין את העדים, ווי אזוי בין איך בודק די עדים, וואס פרעג איך זיי צו מאכן זיכער אז וואס זיי זאגן איז טאקע אמת, זאגט די משנה אזוי, ערשט זאלסטו וויסן, זוג שבא ראשון בודקין אותו ראשון, דער וואס קומט אן דעם ערשטן, אים איז מען בודק די ערשטע. און חוץ דעם מכניסן את הגדול שבהן, צווישן די צוויי עדים, די גדול שבהם נעמט מען ערשט אריין, ואומרים לו, מען זאגט אים הער, רבי לעבן, לאמיר הערן דא, אמור, לאמיר הערן, זאג, כיצד ראית את הלבנה, וויאזוי האסטו דו געזען די לבנה, דו קומסט דא זאגן עדות, לאמיר זען, לאמיר הערן וואס דו האסט געזען. לפני החמה או לאחר החמה? דאס הייסט אזוי, אזוי ווי מיר ווייסן, בשעת'ן מולד, די לבנה מיט'ן זון שטייען אויף איין פלאץ, וואס געשעהט איז, אזוי ווי די זון גייט אראפ, די לבנה גייט אויך צוזאמען אראפ מיט'ן זון, אזוי ווי מ'האט שוין געשמועסט די ערשטע זעקס שעה, קענסטו בכלל נישט זעהן די לבנה, ווייל זי איז צו נאנט מיט'ן זון, אבער ביידע גייען אראפ יעצט, און שפעטער, איינמאל ס'איז שוין גענוג טיף אראפגעגאנגען, אויב ס'איז נאכנישט אינגאנצן אונטער די האריזן עסטו קענען זעהן די אנהייב פון די לבנה. איז די שאלה וואס איך פרעג יעצט צו די עדים איז, דו זאגסט אז דו האסט געזעהן די נייע לבנה, ווען דו האסט געזעהן אז ס'איז אראפגעגאנגען, ווער איז געווען ערשט? ווער איז ערשט אראפגעגאנגען? איז די זון ערשט אראפגעגאנגען, און שפעטער איז ערשט געקומען די לבנה? אדער ניין, די לבנה איז געווען אין פראנט, און פון הינטער דעם איז געווען די זון? וואס איז געווען די סדר? דאס הייסט, איז עס געווען לפניה, איז זי געווען די ערשטע, אדער ניין איז זי געווען פון הינטער די זון? ווי די משנה גייט זאגן אין א מינוט, אויב זאגט ער אז דו האסט געזען די לבנה ערשט אראפגיין, ווייסטו גלייך דער האט נישט קיין אהנונג וואס ער רעדט, דער מענטש האט נישט קיין עד, דו קענסט נישט אננעמען וואס ער זאגט און קענסט אים פארשיקן. אבער לאמיר זאגן ער האט ריכטיג געענטפערט, ער זאגט יא, כ'האב ערשט געזען די זון אראפגיין, און שפעטער די לבנה. איז פרעגט מען אים די נעקסטע שאלה, לצפונה או לדרומה? איז עס געווען צו צפון זייט אדער איז עס געווען צו דרום זייט? דאס הייסט לאמיר נעמען דא אן אנדערע ענגל און אנקוקן ווי עס זעט אויס, אינדערפרי די זון קומט ארויף און די לבנה קומט אויך ארויף, יעצט וואס געשעט איז זיי גייען צוריק אראפ צוזאמען, איז ווען מ'קוקט עס אן, גייען זיי נישט אויף א גלייכע ליין, דאס הייסט ס'גייט נישט פון מזרח גלייך אריבער מיין קאפ און ס'גייט אראפ צו מערב, ס'גייט אויף א שיפע ענגל. איז לאמיר יעצט לייגן צווישן די לבנה מיטן זון לאמיר אריינלייגן א ליין, איז דארף מען זעהן אז די לבנה זי איז צו דרום זייט, און די זון זי איז צו צפון זייט. איז פרעג איך דעם עד, ווי האסטו געזען די זון? האסטו זי געזען צו צפון? ווי האסטו געזען די לבנה? האסטו זי געזען צו דרום? אדער פארקערט, אפשר האסטו געזען פארקערט, די לבנה זי איז געווען צו צפון זייט, און די זון זי איז געווען צו דרום זייט. איז ווייטער פארשטייסטו? דאס הייסט, איך פרעג דיך אין אנדערע ווערטער, וואס איז געווען ערשט? וואס איז ערשט אראפגעגאנגען? איז די זון ערשט אראפגעגאנגען? אדער ניין איז ערשט אראפגעגאנגען די לבנה? נאך א שאלה פרעג איך דיר, כמה היה גבוה, ווי הויך אויפן הימל האסטו געזען די לבנה? ולאין היה נוטה, צו ווי איז עס געווען נוטה? דאס הייסט די ווייסע חלק, איז עס געווען צו דרום אדער איז עס געווען צו צפון? וכמה היה רחב, ווי ברייט איז געווען די חלק ווי דו האסט געזען? זאגט די משנה קלאר אזוי, אם אמר לפני החמה לא אמר כלום, אז די עד קומט דיר זאגן, זאלסטו וויסן איך האב געזען די לבנה, זי איז געווען לפני החמה, זי איז געווען אין פראנט פון די חמה, זי איז ערשט דורך געגאנגען, איז ווייסטו גלייך לא אמר כלום, דער מענטש האט גארנישט געזאגט, קענסט נישט אננעמען זיין עדות. יעצט איינמאל מ'האט יא אנגענומען זיין עדות, ואחר כך היו מכניסין את השני, האט מען אריינגעברענגט זיין חבר, ובודקין אותו מען האט איהם בודק געווען. אם נמצאו דבריהם מכוונים, אויב מען זעהט טאקע ס'שטימט, דער ראובן מיט שמעון זיי זאגן די זעלבע זאך, מען האט זיי אויסגעפרעגט און ביידע זאגן די ריכטיגע זאכן, און ביידע שטימט איינס מיטן צווייטן, דעמאלס עדותן קיימת קען מען אננעמען זייער עדות. יעצט וואס איז מיט די אלע אנדערע? מסתמא אז אזוי ווי דו האסט געזען די לבנה, זענען געקומען אנדערע אויכעט, און זיי פרייען זיך. מיר גייען זאגן עדות דא, על פי אונזערע עדות גייט מען דא מקדש זיין דעם חודש. אויף דעם זאגט די משנה, ושאר כל הזוגות שואלין אותם ראשי דברים. פארשיק זיי נישט סתם זאגן אקעי, מ'האט מקדש געווען דעם חודש, מיר האבן דא עדים, ס'איז אלעס אקעי יעדער קען אהיימגיין. ניין. נאר וואס, ושאר כל הזוגות שואלין אותן ראשי דברים, מ'פרעגט זיי אביסל אויס, לא שהיו צריכים להם, נישט ווייל מ'האט זיי געדארפט האבן, אלא כדי שלא יצאו בפחי נפש בשביל שהיו רגילים לבוא. איך וויל נישט אז א מענטש קומט, ער האט זיך מטריח זיין געווען דא צו קומען, ער האט זיך געפרייט ער גייט זיין דא די עד, ער גייט זאגן עדות, און יעצט פארשיק איך אים אן א גארנישט. איז כדי ער זאל נישט אהיים גיין בפחי נפש, מיט א שלעכטן געפיל, איך בין געקומען פאר גארנישט, קיינער וויל מיך ממילא נישט אויסהערן, זאגט די משנה צו בית דין, נעם יעדעם איינעם וואס קומט דא ארויף, נעם אים אריין, פרעג אים אויס, דארפסט נישט אריין גיין אין פרטים, ווייל בעצם האסט שוין מקדש געווען דעם חודש, אבער געב אים א גוטע געפיל, האסט א חבר, געב אים א גוטע געפיל. איז פאר דעם נעמט מען יעדעם איינעם מ'פרעגט אים וואס האסטו געהערט, וואס האסטו געזען, לאמיר אביסל פארשטיין וואס טוט זיך דא. איז פרעגט די גמרא א פשוטע קשיא, לכאורה האט מען געזאגט די ערשטע צוויי פעלער די זעלבע שאלה, די שאלה איז געווען ווי ליגט די זון מיט די לבנה, וואס איז געווען ערשט? איז די זון ערשט אראפ געגאנגען, וואס אזוי וואלט געדארפט זיין, אדער ניין איז די לבנה ערשט אראפ געגאנגען, און פארדעם די סדר שטימט נישט און קענסט צוריק אהיים גיין? אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט, היינו לפני החמה, היינו לצפונה, היינו לאחר חמה, היינו לדרומה. וואס איך האב דיר פריער געפרעגט איז בעצם די משנה הייבט אן מיט צוויי מאל די זעלבע שאלה, לפני חמה אדער אחר חמה, מיינט ווי איז געווען דער סדר? וואס איז ערשט אראפגעגאנגען? די זעלבע זאך לדרום און לצפון איז פשוט א אנדערע וועג פון פרעגן די זעלבע שאלה, וואס איז געווען ערשט? איז די זון ערשט אראפגעגאנגען אדער ניין די לבנה איז ערשט אראפגעגאנגען? איז אמר אביי, זאגט אביי, האסט פאלש פארשטאנען. די ערשטע שאלה פון די גמרא איז נישט די סדר, דאס הייסט ווען די משנה הייבט אן, וואס איז געווען די ערשטע שאלה, כיצד ראית את הלבנה, לפני החמה או לאחר חמה? מיין שאלה איז נישט צו דיר וועלכע סדר איז עס געווען, וואס איז ערשט אראפגעגאנגען, נישט דאס איז די שאלה. נאר וואס, פגימתה לפני החמה או לאחר חמה? מיין שאלה איז, די ליידיגע חלק, דאס הייסט די שווארצע חלק, איז דאס געווען טאווארדס די סאן, אדער פארקערט איז געווען אוועקגעדרייט פון די זון? דאס איז מיין שאלה געווען צו דיך, און אויף דעם זאלסטו וויסן אם אמר לפני החמה, אויב זאגסטו מיר די שווארצע חלק איז געווען טאווארדס די סאן, דאס הייסט די זון האט געזען די אינערע חלק פון די לבנה, די שווארצע חלק פון די לבנה, זאלסטו וויסן לא אמר כלום, האט ער גארנישט געזאגט. דאמר רבי יוחנן, מאי דכתיב המשל ופחד עמו עושה שלום במרומיו, זאגט ער אזוי, מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנה, די חמה האט קיינמאל נישט געזען די שווארצע חלק פון די לבנה, און די זעלבע זאך איז אויך ולא פגימתה של קשת, פון א רעגנבויגן, די זון האט קיינמאל נישט געזען די אינערע חלק, די ליידיגע חלק. און איך וועל דיר מסביר זיין. פגימתה של לבנה דחלשה דעתה. ס'איז געווען דארט א חלישת הדעת. דאס הייסט, די לבנה האט זיך געקאמפלעינט צום אייבערשטן, צוויי זאלן זיין, צוויי ממשלות זאל איך דא האבן קען דאך נישט זיין. דער אייבערשטער גוט האסטו געזאגט, איך וועל דיך קלענער מאכן. אבער דעם, דו גייסט יעצט ווייזן פאר די זון, כאילו וויל וויל די לבנה נישט זאגן, איך וויל מיך נישט אויסדרייען, מיין טונקעלע חלק זאל נישט זיין אויסגעדרייט צו די לבנה צו די זון, איך זאל מיך נישט מוזן פארשעמט ווערן דערפון. איז פאר דעם זאגט ער זאלסטו וויסן אז דלא די פגימתה של לבנה וויבאלד ס'איז געווען חלשה דעתה איז פאר דעם האט דער אייבערשטער געמאכט אייבערשט די לעכטיגע חלק דאס זאל זיין צו די זון און די זעלבע זאך איז אויך פגימתה של קשת דלא לימרו עובדי חמה זאלן נישט זאגן די וואס דינען עבודה זרה די וואס דינען די זון גירי קא משדיא זי ווארפט דא חיצים זי ווארפט דא אויף מענטשן וואס זענען כופר אין די זון זעסטו האסטו די זון אונטער דעם האט זי א רעגנבויגן כאילו ס'איז איר פייל און בויגן. מ'זאל נישט זאגן אזוי האט מען גענומען דעם קשת און מ'האט אים אויסגעדרייט. אז קיינמאל ער וועט נישט זעהן די זון ער וועט נישט זעהן די ליידיגע חלק פון דעם קשת. די זעלבע זאך איז אויך מיט די לבנה. איז פארדעם ווען דער עד קומט מיר זאגן, זאלסטו וויסן איך האב עס געזעהן לפני החמה. דאס הייסט, די זון איז געווען אונטן, און די ליידיגע חלק איז געווען אזוי. דאס הייסט, אז די זון כאילו האט אריינגעקוקט אין די ליידיגע חלק פון די לבנה. זאלסטו וויסן ער רעדט שטותים. קענסט אים אהיימשיקן, ווייל די לבנה האט ער נישט געזעהן.